קאסעט דרײַ, זייט איינס, די כישוף-מאכערין פון קאסטיליען, ביי שלום אש, געלייענט וואווע וויינשטיין. פון דער וויא אפיא האט זיך אראפגעלאזט אן אויסטערלישער צוג. פון דערווייטנס האט מען געמיינט, אז א שטורעמדיקער אויפגעברויזטער בלוט-רויט-קאלירנדיקער טייך גיסט זיך אין די גאס אריין. מען האָט גאָרנישט געזען, נאָר אַ װאַקלדיקער, נעבלדיק קאָלירנדיקער רױך הײבט זיך איבער די קעפּ. פֿון רױך שלאָגן אַרױס בליץ-ראַקעטן און װאַרפֿן רעגן-בױגנס איבערן הימל. דער גאַנצער חלל איבער די קעפּ האָט געפֿינקלט אין ליכט-שפּריצן. נאָר װאָס װײַטער איז עס אַלץ אַרױסגעקומען בולטער פֿון נעבל אַרױס. פֿיר צאַפּלדיקע פֿערד, אָנגעטאָן איבער די קעפּ מיט הױכע בושעס קאָלירטע פֿעדערן, פֿאַרוואָרפֿן מיט טײַערע זײַדענע צודעקס, אײַנגעשפּאַנט אין אַ ריימישן טריומפֿסוואָגן, זײַנען אַרויס פֿון נעבל. אויפֿן וואָגן זײַנען געשטאַנען פֿיר טראָמפּייטערס, אויסגעשטעלט צו די פֿיר עקן פֿון דער וועלט, און מיט גרויסע זילבערנע טראָמפּייטן, אָנגעזאָגט די בשׂורה, אַז דער גרויסער מאַרש פֿון קאַרנאַוואַל האָט זיך אָנגעהויבן, און דאַן איז געגאַנגען דער קאַרנאַוואַל-מאַרש. לויט דער באשטימונג פון הויפט שטערנזעער, וואס האט אויסגעקוקט די שטערן און נביאות געזאגט פארן פויבסט, ווען ער באדארף אנהייבן יעדער זאך, האט זיך דער קארנאוואל-מארש אנגעהויבן מיט דעם סימבאל פון דער ערד און די פיר יסודות פון דער ערד, וועלכע זענען געווען סימבאליזירט אין לעבעדיגע מענטשן, און געפלויגן איבער די ערד לויט געהיימע מעכאנאצעס. דערנאך זענען געגאנגען לעבעדיגע גרופן וואס האבן פארגעשטעלט סצענעס פון אלטן און נייעם טעסטאמענט, אבער אלץ אזעלכע סצענעס וועלכע האבן דערמאנט אן פרייליכקייט און לוסט צום לעבן, ווי אביגיל פירט א קעמל אנגעלאדנט מיט אלע רייכטימער פון מזרח צו דודן. לוט מיט זיינע טעכטער. דערנאך האבן זיך געוויזן לאנגע גרופן פון די גריכישע מיטאלאגיע, פאריס מיט די דריי גראציעס, ס'האט אויך נישט געפעלט העלענא פון טרויע, צו וועלכער מלכים און לענדער האבן זיך געשלאגן. סצענעס פון אודיסעיא און איליאדע גרופן וועלכע האבן פארגעשטעלט דעם בארג אולימפ מיט אלע געטער און געטינען. עס האט אויך נישט געפעלט גרופן סצענעס מיט א פאליטישן כאראקטער ווי די געפאר פון די אטאמאנישע מאכט ווי דער סולטאן באדראט די קריסטליכע אמונה. אנדערע האבן חוזק געמאכט פון די רעפארמאטארן און די פראטעסטאנטן האבן פארגעשטעלט לוטערן מיט זיין זיבן-קעפיגן שאטן א סצענע ווי די פראטעסטאנטן פרעגלען זיך אין גיהנום, מלאכים און טייוואלען, כישוף מאכערינס און נבואה זאגערינס, גריכישע כהנעסטעס און געצן דינער, און דאס אלעס האט געטאנצט און געזונגען און געשפילט מיט דער פארבנרייכקייט פון זייערע קליידער און מאסקען. אין דעם לעבעדיגן ים פון קאלירן האט זיך אויפגעהויבן איבער די קעפ א טראגשטול, רייך דראפירט מיט טייערע שטאפן און אין אים האט זיך געוויגט אינגאנצן אין שארלאך-רויטן אנגעטאן דער פויבסט פאולס דער פערטער, זיינע וואסער אויגן טויט ארומקוקנדיק זיך אויפן עולם, זיינע ווייסע בארד ציטערנדיק איבער דער שארלאך-רויטער ראטאנדע, באגלייט מיט זיין סוויטע פון קארדינאלן און הויכע קירכליכע באאמטע, גלחים אין ווייסן אנגעטאן, האבן געהאלטן גאלדענע קאנדעלאברען אין די הענט און רויטע וואקסענע ליכט האבן געברענט און באלויכטן זיין הייליגקייט, דעם פארטרעטער פון יעזוס קריסטוס אויף דער ערד, אין דעם צוג פון קארנאוואל. ביי דעם אריינגאנג פון דער געטא, ביים טריאומף בויגן פון טיטוס, איז געשטאנען די אידישע דעפוטאציע אפצואווארטן זיין הייליגקייט.

דער אלטער בלינדער ר' מרדכי האט געהאלטן דאס ספר תורה מיט וועלכע די אידן האבן פרעזענטירט דעם פויבסט ביי יעדן קארנאוואל, ארום אים זענען געשטאנען די אלטע און חשובסטע לייט פון דער קהילה אין רוים. אויף א טייער באדעקטן טיש איז געלעגן איינגעפאקט אין זיידענע בייטלען די עלף הונדערט און דרייסיג גאלדענע פלארינס, יודאס געלט. אביסל ווייטער זענען געשטאנען די אידישע מיידלעך מיט טייערע אויסגעשטריקטע זיידענע שטאפן מיט בלומען צו פארשפרייטן פאר דער טראגשטול פון פויבסט ווען ער וועט זיך דערנענטערן צו דער אידישער דעפוטאציע. און באלד האט זיך דער קארנאוואל צוג אפגעשטעלט. דער פאפסט איז אנגעקומען צום טיטוס' טריומף בויגן, וואס דאס איז געווען די מעטע וואו דער צוג האט זיך אפגעשטעלט און אויפגעלייזט.

נאָר ווען די ייִדישע מיידלעך האָבן אָנגעהויבן אויסצושפּרייטן די טײַערע טעפּיכער פֿאַר זײַן טראָגשטול, האָבן די טרעגער און די באַגלייטער זײַנע, שוין ווי אַן אַלט-אָנגענומען רעגל פֿון קאַרנאַוואַל, דערנענטערט זיך צו די דעפּוטאַציע. דער בלינדער רב יעקב האָט צו אים אויסגעשטרעקט דאָס ספֿר-תּורה, און די אלטע רבנים האבן די ברכה געמאכט. דאמאלס האט דער פאפסט ווי עס איז געווען דער מנהג ארויסגעשטרעקט פון טראגשטול זיין סאמעט געקליידעטן פוס און ארויפגעטראטן אויפן קאפ פון דעם בלינדן ר' יעקב און האט געזאגט דעם וואויל באקאנטן שפרוך מיר ליבן אייך ניט נאר מיר דולדן אייך ווייל גאט האט אונז געהייסן דולדן אונזערע פריינד. דאמיט האט זיך געענדיגט די צערעמאניע פון צונעמען ביי די אידן דאס יודאס געלט.

פיא-פיא, צונויפגעקוועטשט זיי ביי די טראטוארן נעבן די הייזער און געמאכט פלאץ פאר די געוועטלויפערס. מיט וואס עס האט זיך געענדיגט יעדער קארנאוואל צוג, אויף א שארלאך רויטן טראן וואס איז צוליב דעם אוועקגעשטעלט געווארן ביי די ענדע פון דער גאס קעגנאיבער טיטוס'ס טריומפ-בויגן, האט זיך דער פויבסט אוועקגעזעצט און ארום אים זיין סוויטע, און פון דאנען האט זיך אנגעהויבן דער קארנאוואל-געיעג. צוערשט זיינען געלאָפן רוימישע ייִנגלעך ווי אַמאָל אין די צייטן פון די רוימישע הערשאַפט. זיי זיינען אויך היינט, אין געגנוואַרט פון קריסטוסעס פאָרשטעהער, געוועזן האַלב-נאַקעט. אָנגעטאָן אין זיידענע העמדלעך מיט קראַנצן אויף די קעפּ, זיינען זיי געלאָפן איבער די פּיאַ-פּיאַ. גאַנץ רוים האָט זיי נאָכגעקוקט און אונטערגעיאָגט זיי מיט זייער שפּילנדיקער בלוט און פאַרוויילונגס-לוסט. אלע אויגן האבן געגלאנצט, אלע פנימער זיינען געווען צוהיצט, צואווארעמט, צופלאמט פון אויפרעגונג. קעפ האבן איבערגעשטיגן קעפ, דאמען פון די רייך בעפוצטע באלקאנען פון די בלומענטעפ-באשטעלטע פענסטער האבן זיך צוגעפאכעט מיט זייערע אויסגעהאפטענע טיכלעך, מיט זייערע שלייערס, מיט זייערע פעכערס. מענטשן האבן זיך געוועט, איינגעשטעלט זייער פארמעגנס, זייער פרייהייט אויף די לויפערס, און קוים האט ווער פון די אינגלעך דערגריכט די מעטע, איז רוים פארהילכט געווארן פון געשרייען, פון ליארמען, פון פאטשן מיט די הענט, פון פאכן מיט די היט, מיט די מאסקען, מיט די שלייערן, מען האט געפירט דעם געווינער ווי אמאל אין די אולימפישע שפילן, מיט טריאומף מארשן איבער די גאסן פון רוים, אנגעטאן אים לארבער-קראנצן אויפן קאפ,

נאָך די אינגלעך האָט זיך אָנגעהויבן איבער די גאַסן קינדער-געלאַף, אַפֿן-געלאַף און צום סוף דאָס שפּאָט-פֿאַרוויילונג, וואָס דער קאַרנאַוואַל האָט געבאָטן די גלויביקע פֿון קריסטוס, דער אידן-געלאַף. עס איז געווען אַן אַלטער מינהג, אַז צו יעדן קאַרנאַוואַל האָבן די אידן געמוזט צושטעלן וועטלויפֿער, ניט פֿאַר ספּאָרט, נאָר פֿאַר חוזק און פֿאַרוויילונג. אויסגעקליבן האט מען דווקא די עלטסטע און די מער שווערלייביגע, אידן מיט קרומע פיס און דיקע לייבער, אידן מיט קרומע באוועגונגען, אז זיי זאלן מיט זייערע קאמישע פיגורן פארוויילן דעם הונגעריגן פעבל. די קהילה פון רוים האט שוין געהאט אנגעגרייט צוויי לויפער וועלכע האבן זיך ספעציאליזירט פאר דעם שפיל, מיט וועלכן די אידן האבן געמוזט אמוזירן די גוים צו זייער קארנאוואל. זיי האבן גענומען אויף זיך די מיסיע צו פארוויילן די גוים ביים קארנאוואל. זיי פלעגט מען אויך אויפרופן צו דער תוכחה, דאס זענען געווען די צוויי נאראנים פון דער געטא, חיים אדוני און מרדכי אלפי וועלכע האבן געשפילט די נאראנים אין די געטא, אונזערע צוויי באקאנטע שפאס שפילער וועלכע זענען געגאנגען אין די קירכע אריין צו הערן די גענויטע קריסטליכע דרשה מיט פארשטאפטע אויערן, פאר דער קהילה פון רוים, פונקט אזוי ווי די גוים האבן געדארפט נאראנים זיי צו פארוויילן, אזוי האבן די אידן געדארפט נאראנים וועלכע זאלן זיי לוסטיג מאכן אויף חתונות און מאלצייטן. די צוויי נאראנים פלעגן פארשפילן פארשידענע שטיק אין רייכע אידישע הייזער, פארשטעלן זיך ביי א געלעגנהייט און פארשפילן טויטן-טאנצן און אנדערע שפאסן. שמחת תורה און פורים האבן זיי פארוויילט די קהילה מיט זייער שפאס-שטיק און די קהילה האט זיי געצאלט א יערליכן שכר אז זיי זאלן זיין די וועלט לויפערס פאר די אידן צום קארנעוואל. די צוויי נאראנים זענען אזוי אריין אין זייער ראלע אז ווען עס איז געקומען צום געלאף האבן זיי זיך פארגעסן און זיי זענען אזוי פאראינטערעסירט געווארן אז זיי האבן געוואלט איינער דעם אנדערן איבעריאגן און געווינען דעם געוועט. זיי פלעגן זיך פארברייטן דערצו און שפילן דערנאך די זיגער ווי אמת'ע וועטלויפער. רוים פלעגט ווארטן אויף זיי מיט אומגעדולד, קוים האט מען זיי דערזען לויפן איבער דער פיה פיה מיט זייערע אויסגעדרייטע פיס און קרומע העוויות אטעמדיגע שווער, אזוי האט אן עפידעמיע פון לאכן און שפאס ארומגעכאפט דעם אויפברויזנדן ים פון מענטשליכע קעפ און פארשטעלטע פענעמער. העי, פלינקער איד, פלינקער, כאפ אונטער דיינע גליטשיגע פיס! זע, זע, זיי שאקלען זיך ווי דאס קדחת וואלט אים געטרייסלט. און דער האט אן עק נאכשלעפן זיך, כ'האב אליין געזען פונקט ווי דער טייוול זע דעם באהארטן עק ווי מיין פודל. הא הא, איך וועט אייך אויף מיין גארטן, מיינע פערד, מיין פאנצער וועט איך אויף אים. ער וועט דעם רויטן איבעריאגן, ער שפרינגט ווי אן אַפּע, זעט! יוד, איך וועל זיין, איך וועל דיין מעוברת'דיגע ווייב די אינגעוויידן צושניידן און א קאץ איר אין בויך ארייננייען, אז דו וועסט דעם וועט פארשפּילן. איך האב אויף דיר מיין בעסטן פערד געשטעלט. אזוי פלעגן פון אלע זייטן צופאלן צו זיי געשרייען, מ'האט געשמיסן זיי מיט געלעכטער און אונטעריאגט זיי מיט זידלערייען און פויסטן, אז זיי זאלן איינער דעם אנדערן איבעריאגן. נאר דאסמאל האט דער פעבל שוין זיך נישט געלאזט באנוגענען מיט די אפיציעלע לויפער וואס די געטא האט צוגעשטעלט. שיכור פון לאכן און אנגעשטעקט פון די פארוויילונגס-לוסט האבן זיי אנגעהויבן צו יאגן די בכבוד'יגע אידן וואס זענען געשטאנען אין דער דעפוטאציע ביים טיטוס-בויגן, די פרומע אידן פון רוים וואס האבן געמוזט זיין דערביי ווי זייערע פארשטעהער פארוויילן דעם עולם האבן פאר שאנדע און בזיון איינגעגראבן די פענעמער צו דער ערד, און כדי זיי זאלן ניט באדארפן קוקן די רשעים אין די פענעמע אריין, וואס דאס איז פארבאטן לויטן געזעץ, האבן זיי זיך פארשטעלט מיט די הענט די אויגן. פלוצלונג זיינען זיי געווארן ארומגערינגלט פון אלע זייטן און געיאגט געווארן מיט געשרייען און ליארעמען, געלעכטער און חוזק, אידן, לויפט, לויפט, לויפט! זיי האבן זיך ארומגעקוקט דערשראקן, פארציטערט און ניט פארשטאנען וואס די גויים ווילן פון זיי. נאָר פֿון אַלע זײַטן האָט זיך אױסגעשטרעקט צו זײ פֿױסטן, דראָענדיקע געשרײען, רױט פֿאַרשיכּורטע אױגן. דאָ און דאָרט האָבן שױן באַטיקעס און הינט-קאַנטשיקעס געשמיסן איבער זײערע פֿיס און געשטופּט זײ און געזאָגט, ייִדן, לױפֿט! לױפֿט! לױפֿט! אַ טײל פֿון זײ, דערשראָקן, צערודערט, ניט װיסנדיק װאָס מע װיל פֿון זײ, האָבן אינסטינקטיװ אָנגעהױבן צו לױפֿן. איינגעוויקלט אין די לאנגע טליתים האבן זיי אנגעהויבן צו לויפן, די ציצית האבן זיך זיי פארפלאנטערט צווישן די פיס, א טייל זענען געפאלן, אנדערע האבן איינגעוויקלט זייערע פענעמער אין די טליתים און זיך געלאזט שלאגן, אפלויפנדיג אפאר טריט זענען זיי פלוצלונג געבליבן שטיין און מיט שרעק זיך ארומגעקוקט, און ניט געוואוסט וואָס צו טאָן. די פֿאַרצווייפֿלונג פֿון די ייִדן, דאָס פֿאַלן איינער אויפֿן אַנדערן, דאָס פּלאָנטערן זיך, האָט אַרויסגערופֿן די העכסטע עקסטאַזן פֿון פֿאַרשיכּורטע געשרייען. עס איז געווען ווי קנאַקעדיקס פֿייער, ווי אויפֿגעברויזטע שטורמיקע ימים. פֿון איבעראַל און אומעטום האָט זיך געהערט דאָס הילכן פֿון אונמענטשלעכע געוואַלדן, וואָס ווײַטער אַלץ גרעסער איז געוואָרן דאָס פֿאָכען מיט די נאַקעטע הענט, פֿויסטן און אויגן. ייִדן! לויפט! לויפט! לויפט! אין מיטן איז געשטאנען דער בלינדער ר' יעקב, ער האט מיט זיינע הענט אנגעהויבן צו טאפן ארום זיך ווי א מענטש וואס געפינט זיך אויף אן אומזיכערן באדן, אבער זיין פנים האט ניט אויסגעדריקט קיין שרעק, רואיג און טרויעריג ווי ער איז שטענדיג געווען, האט ער נאר איינגעבייגנט טיפער זיין קאפ, און זיין בארד האט ווייט דערגרייכט ביז זיין גארטל. און ער האָט זיך גערירט פֿון אָרט, שוין האָבן אים די לוסטיקע מאַסקען, וואָס האָבן געטריבן די ייִדן, דערזען און געוואָלט צוגײן צו אים, טרײַבן מיט אים שפּאַס. פּלוצלינג האָט זיך אַ פֿאַרשלײערטע מיידל דורכגעריסן דורך דעם קאָרדאָן שוויצאַרישע סאָלדאַטן, וואָס האָבן געהאַלטן וואַך אַרום דעם פּויפּסט. זי איז אַרײַן אין די גרופּע ייִדן, צוגעגאַנגען צו דעם בלינדן רב יעקבֿ און אָנגענומען אים בײַ דער האַנט. דער בלינדער האָט אױפֿגעצוקט, װען ער האָט דערפֿילט זײַן אײניקלס האַנט און זײַנע געקלאַמערט זיך אַרום איר, און זײ האָבן אָנגעהױבן בײדע געשװינד אַװעקצוגין צום עולם, װאָס איז געשטאַנען בײַ די הײַזער. אָבער באַלד האָבן זײ דערזען די לוסטיקע מאַסקען, אײנער האָט זיך איבערגעקוקט מיטן צװײטן, אַ פּאָר זײַנען צו צו זײ, אָנגעהױבן אַװעקצורײַסן דאָס מײדל פֿון אַלטן. דער אַלטער האָט זיך געקלאַמערט אַרום איר, און די צװײ מאַסקען האָבן דעם מײדל געריסן פֿון אַלטן. רײַס איר אַראָפּ דעם שלײער, זע, אױב עס לױנט זיך! האָט װער געשריִען פֿון עולם, און אײנער פֿון די מאַסקען האָט פֿון דער מײדלס קאָפּ אַרונטערגעריסן דעם שלײער. און באַלד איז עפּעס געשען, װאָס קײנער האָט ניט פֿאַרשטאַנען װי אַזױ און װאָס עס איז פֿאָרגעקומען. אײנער פֿון די מאַסקען, דערזעענדיק דאָס ענטדעקטע פּנים פֿון דער מײדל, האָט זיך מיט אַ מאָל אַרונטערגעלאָזן אױף די קני און זיך אָנגעהײבן צו צלמען. קיינער האט נישט געוואוסט וואס עס איז געשען, נאר דערזעענדיג ווי די מאסקע קניט דארט פאר דער מיידל און צלמט זיך, האט מען זיך אנגעהויבן ארומקוקן און צו זוכן וועמען צווישן דעם עולם, און פלוצלונג האט מען זי דערזען, די, די וואס שטייט דארט ביים בלינדן אידן און קוקט מיט אירע טרויעריגע גרויסע אויגן און שמייכלענדיגע ליפן, ווי מיט גרויס ווייטאג און רחמנות אויף דעם צעיושעטן שאַלנדעם פּעבל, און באַלד האָט ווער פון פּעבל אויסגעשריגן, זעט! זעט! ווער עס שטייט דאָרטן, די הייליקע מאַדאָנע! די מאַדאָנע פון ליבע! זעט! זעט! די מאַדאָנע פון הייליקער האַרץ האָט זיך באַוויזן, זי, זי אַליין אין איר אייגן בלוט און פלייש! אָ, הייליקע מוטער, האָב רחמנות! און עס איז געווען ווי די שרעק פון גאָט וואָלט באַפאַלן דעם גרויסן פּעבל. די שרעק האָט אָנגעשטעקט, האָט פאַרפלייצט ווי אַ ים רוישנדיקע כוואַליעס מענטשן, און דאָ און דאָרטן האָבן מענטשן אַראָפּגעריסן די מאַסקעס פון זייערע פּענעמער, אַראָפּגעריסן די פאַנטאַסטישע היט, די געצנדינערישע קליידער, עס זיינען אויפגעדעקט געוואָרן מענטשלעכע פּענעמער צווישן דעם ים פון פאַרשטעלטע, דא און דארט האבן זיך מענטשן אראפגעלאזט אויף די קניען אויפגעהויבן די הענט צום בילד וואס האט זיך באוויזן פאר זיי. אין די ווייטערע גאסן האט מען נישט געוואוסט וואס דארט איז געשעהן, און פון דארטן האט זיך נאך געטראגן די פרייליכע קארנאוואל געזאנגען, דאס לאכן פון פעבל, דאס גערויש און דער געשריי האט זיך נאך געהערט פון דער ווייטער גאס אהער שאלן, און דא האבן שוין מענטשן געקניעט אויף דער ערד און געהויבן די הענט צום הימל און געזונגען. אַווע מאַריאַ! ווי פֿאַר אַ פֿײַער וואָס איז געפֿאַלן פֿון הימל, האָבן זיי זיך אָפּגערוקט פֿון איר און אַנטלאָפֿן פֿון איר וועג, און געוואָרפֿן זיך אויף דער ערד פֿאַר איר, געבויגן די פּענעמער און אויסגעשטרעקט די הענט צו איר. און די ייִדישע טאָכטער פֿון דער געטאָ האָט אָנגענומען איר בלינדן זיידן בײַ דער האַנט און האָט אים אַרויסגעפֿירט פֿון פּעבל, פֿאַרבײַ די קניענדיקע אין אַנגסטן געפֿאַלענע מענטשן, וואָס זײַנען געלעגן ווי אַ שטילער וואַסער פאר אירע פיס, און איז פארשוואונדן מיט אים אין די טויערן פון דער געטא. דארט, ווייט אין דער גאס, האט איינער געפרעגט דעם אנדערן, וואס איז געשען? קאפיטל דרײַצן. דער געפאנגענער גאט. אויבן, אין די אויבערשטע קאמערן פון וואטיקאן, איז פאפסט פאול דער פערטער געזעסן אין זיין צימער, וואס איז באשטאנען פון א נאקעטן פיר-ווענטיגן נאנען-קאמער, איינגעארדנט ווי א קלויסטער-שטוב פון א פרוש'דיגן מאנאך. אויף זיין הארטע קלויסטער-באנק איז געזעסן דער פאפסט און האט זיך איינגעקוקט צו דער פארקרימטן ליידנדן יעזוס וואס איז געשטאנען פאר אים אויפן נאקעטן טיש. זיין שווער, שלאנק, ברייט פנים איז נאך שווערער און נאך פינסטערער געווען. גראָבע, גרויסע, שווערע פֿאַלדן האָבן זיך געלייגט איינער אויפֿן אַנדערן איבער זײַן פּנים, און די ליידיקע, אַראָפּגייענדיקע פֿאַלדן, קנייטשן האָבן זיך אײַנגעשלונגען אין זײַנע אויגן, קוים וואָס מען האָט זיי אַרויסגעזען, נאָר זײַן ברייט מויל האָט זיך ברייט פֿאַרשניטן איבער זײַן פּנים, און צוויי דיקע הויט-פֿאַלדן האָבן זיך אַראָפּגעלאָזט ווי צוויי וואַסער-שטראָמען בײַ ביידע זײַטן פֿון זײַן מויל. זיין פנים איז געווען פארהוילן אין א שרעקענדע מרה שחורה, און אזוי שווארץ ווי זיין פנים איז יעצט געווען זיין געמיט און זיינע געדאנקען. זיינע גרויע האר האבן זיך אויפגעשטעלט, די קנייטשען פון זיין פנים האבן אנגעהויבן צו שפילן, אויפצולייזן זיך און איינקארטשען זיך ווי די פאלדן פון א שלאנג. ער איז געווען אבערגלייבעריש ווי זיין פאלק און ער האט דאס בילד אזוי קלאר געזען, פארוואס ניט, האט ער זיך געטראכט, גנב'ענען זיי זיך ניט אריין אין אונזערע קירכען און נעמען זיי ניט אראפ פון די אלטארס, דאס הייליגע ברויט, דאס הארץ פון יעזוס קריסטוס, דעם וויין, דאס בלוט פון יעזוס קריסטוס, און ברענגען עס אין זייערע שולן, און שטעכן דאָס ברויט, דאָס הייליקע האַרץ פון יעזוס, שטעכן עס און שטעכן עס, ביז זיי ציען אַרויס דעם לעצטן טראָפּן בלוט פון הייליקן האַרץ און באַקן עס איין אין זייערע מצות, אום פּסח אויף דער נאַכט עסן זיי מיט זייערע קינדער דאָס האַרץ פון אונזער גאָט און שיכורן זיך אָן מיט דעם בלוט פון דעם אָרעמען יעזוס קריסטוס. אַ גרויס רחמנות האָט אים אַרומגענומען צו דעם אָרעמען יעזוסן, וואָס מען פּייניקט אים אַזוי, ער איז צוגעגאנגען צו גאט און אים גענומען אין זיין האנט אריין, ער האט זיך געוואלט ווארפן אויף די קני פאר אים, אבער ער האט נישט געקענט, ער האט געוואלט בעטן צו אים און נישט געקענט, דאס איינציגע וואס ער האט געפילט פאר דעם גאט איז געווען אומבאגרעניצטע רחמנות, רחמנות אויף אים וואס האט שוין אזויפיל געליטן, וואס מען האט אים געקרעציגט, געשלאגן אים נעגל אין די פינגער, און די אידן ציען בלוט פון זיין הארץ אויף פסח, ער האט דעם גאט געטרייסט, ער האט געגלעט מיט זיין שווערע האנט איבער זיין געפייניגטן קערפער, און בארואיגט אים ווי מען בארואיגט א געפלאגטן קינד, און גערעדט צו אים ווייך מיט געוויין, מיט רחמנות. מיר וועלן זיך נוקם זיין פאר דיר, פאר אלע דיינע יסורים זיך נוקם זיין, מיט א פייערדיגע שווערד זיך נוקם זיין. אבער בעטן האט ער נישט געקענט צו אים. ער האט זיך געפילט יעצט שטארקער פון זיין גאט, מעכטיגער פון אים. ער קען זיך נוקם זיין פאר אים, עס האט זיך אים געדוכט אז ער פאול דער פערטער, דער פויפסט פון אלע קאטוליקן, דער שטעלפארטרעטער פון יעזוס, ער איז גאט, אין זיין האנט ליגט די מאכט פון דער וועלט, ער אליין קען באשטראפן די פיינט פון גאט, דער דארט וואס שטייט אויף זיין טיש איז א געפייניגט קינד וועלכן די אידן האבן געפאנגען אין זייער רשות און מוטשען אים, און ער דער גאט פאול דער פערטער ער וועט זיך נוקם זיין פאר אים, ער האט געהאט דאס געפיל צו פאלן פאר זיך אליין אויף די קני, צו בעטן צו זיך אליין, זיך אליין צו פרייזן, צו זיך אליין דינען, ווייל קיין אנדער גאט האט ער נישט געהאט. ער האט אנגעקלונגען מיט זיין ציגלאק און האט געהייסן אריינרופן דעם קארדינאל מיכאל גיסליערי, דעם גרויס אינקוויזיטאר פונעם הייליגן פויפסט. ווען דער קארדינאל איז אריינגעקומען מיט זיין רויטן אינקוויזיטארישן הוט און שארלאך-רויטן מאנטל, האט אים דער פויבסט געפרעגט, זיי האבן זיך מודה געווען? דער אינקוויזיטאר האט א מינוט געשוויגן און דערנאך געזאגט, ביז איצט נאכנישט. וואס האסטו געטאן מיט זיי? די אלטע האב איך געהאלטן דריי מאל אונטערן ראד, די פיזיקער זאגן מיר אבער אז א פערטן מאל קען מען זיי ניט נעמען, ווייל זיי וועלן עס נישט אריבערטראגן. היט זייערע לעבנס, האט דער פויבסט געזאגט, די קירכע טויטעט ניט אין געהיים אין די טארטור קעלערס, די קירכע פארברענט עפנטליך. און מיט די יונגע? האט ער ווייטער געפרעגט. צוויי האב איך געשטעלט אונטער דעם וואסערפאל, איינער איז משוגע געווארן און דער צווייטער פייניגט זיך נאך, האט זיך קיינער פון זיי ניט מודה געווען? ביז איצטער קיינער ניט. און צו אונזער גלויבן אריבערצוגיין האט קיינער פון זיי קיין חשק ניט ארויסגעוויזן. אוי, זיי זיינען זייער הארטנעקיג. מיר מוזן געווינען וועמען עס איז פון זיי, די קירכע מוז איר זיג האבן.

האט מען געפרואווט דעם אלטן דערווייטערן פון איר? מיר האבן געפרואווט, אבער ווען די מאנאכן מיט די מאסקען איבער די פענעמער זענען אריין צו איר אין קאמער און געוואלט אננעמען דעם בלינדן אלטן און אים ארויספירן, האט זי זיך פארגעשטעלט פאר אים און זי האט מיט אירע אויגן אנגעקוקט די מאנאכן. די מאנאכן האבן דערקענט אין איר דאס פנים פון די הייליגע מוטער און זיי זענען געפאלן פאר איר אויף די קני און זיך געצעלמט. האט קיינער פון די מאנאכן קיין מוט נישט געהאט דעם באפעל פון דער קירכע אויסצופירן? דאס פאלק גלייבט אז זי איז די הייליגע מוטער וואס די אידן האבן זי באשווארן דורך זייער פארכישופטע ספרים אז זי זאל ביי זיי וואוינען אין דער אידישער געטא כדי זי זאל זיי ראטעווען פון אונזערע הענט. דער פויבסט האט א מינוט געשוויגן, אנגעקוקט דעם גרויסן אינקוויזיטאר און געפרעגט, און דו גלייבסט אויך אז זי איז די הייליגע מוטער? דער קארדינאל האט געשוויגן. פארוואס ענטפערסטו ניט? איר פנים איז זייער ענליך צו דעם געזיכט פון אונזער הארינטע, די געבענטשטע מוטער פון דעם הייליגן קריסטוס. און די אידן האבן זי געפאנגען? די אידן קענען באשווערן מיט זייערע געצנדינערישע ספרים, אזוי ווי זיי האבן באשווארן דורך א געהיימע קראפט דעם קארדינאל קריסטאפעלע מאדרוצי, אז ער זאל פאר זיי דרוקן זייערע ספרים קעגן דיין פארבאט. דרוקט דער קארדינאל מאדרוצי אידישע ספרים? אין ריווא די טרענטא האט ער פאר זיי א דרוק געעפנט און זייער פארשאלטענעם ספר די משנה וואס דו האסט געהייסן פארברענען האט ער צוויי מאל איבערגעדרוקט פאר זיי. פארברענען! קיין איין אידישער ספר זאל זיך אויפן איטאליענישן ערד נישט געפינען. און דעם קארדינאל שטעלן אויפן חרם צעטל, פירט מיך צו איר אז זי איז אויף אן אמת'ן די הייליגע מוטער, אונזער געבענטשטע פרוי, און זי איז געפאנגען ביי די אידן דורך זייערע פארשאלטענע ספרים, בדארף א קריסט זי באפרייען פון זייערע הענט. דו הייליגער פאטער, אין די אינקוויזיציאנס-קעלערן

וועלכע זיינען פארהוילן געווען אין די שווארצקייט פון פינסטערניש. אין א ווינקל ביי א וואנט זיינען געלעגן צונויפגעקנוילט מענטשליכע ברואים, וועלכע האבן זיך גענישטערט ווי קריבען ווי קריכענדע ווערים, און גענורעט זיך אין קאלוזשעס פון בלוט, וואס האט זיך געגאסן פון זייערע וואונדן. אין א באזונדערן ווינקל זיינען מענטשליכע ברואים געהאנגען מיט די פיס ארויף אויף אייזערנע תליות, מיט אראפגעהאנגענע קעפ איבער פלאמענדיגע בעקענס פון פייער, פון ברען מאשינען האבן ארויסגעשטעקט מענטשליכע קעפ און מאנאכן אין שווארצע מאסקען אויף די פענעמער מיט שווארץ בדעקטע קעפ האבן מיט גליענדע צוואנגען געצויגן די נעגל פון די פינגער די האר פון די קעפ פון איבעראל האט זיך געהערט געשרייען עס האבן זיך געטראגן אין דער לופטן מענטשליכע יללות ווי געשרייען פון געשאכטענע אקסן און עס האט אויסגעזען ווי די קעלערן פון דער הייליגער קירכע סינט אנדזשעליקא זיינען א מענטשליכע יאטקע, ווארום אין אלע ווינקלען האבן זיך ארומגעוואלגערט מענטשליכע אברים. די שטיינענע פאדלאגע פון קעלער איז גליטשיק און פארפארבט געווען פון מענטשליך בלוט, און די ווענט באשמוצט מיט מענטשליך בלוט. עס האבן זיך געפייניגט מענטשן אין ברען-מאשינען, און מענטשליכע אברים זיינען געווארן איינגעשלאסן אין אייזערנע קאסטנס, מענטשן האבן געקרעכצט אין גליענדע שטייגן נאר דערפון וואס עס האט ווער עדות געזאגט אויף זיי אז זיי האבן געהאט א געוואוינהייט א העמד איבערצובייטן ערב שבת. עס איז גענוג געווען אז א קנעכט זאל עדות זאגן אויף זיין הארינטע אז זי האט געהאט די געוואוינהייט יעדן פרייטאג צו נעמען א באד, אז זי זאל ווערן געשלעפט אין די טארטור קעלערן פון דער אינקוויזיציע, געפייניגט צו ווערן, מודה צו זיין זיך אז זי שטייט אין א געהיימע פארבינדונג מיט דער אידישער רעליגיע. די אידן האט מען געפייניגט אין באזונדערע קעלערס

אָט פֿון יענעם קעלער, װוּ מען האָט געפּײַניקט די ייִדן, האָט מען נישט געהערט קײנע גװאַלדן און קײנע געשריִען, קײנע יללות און קײנע קרעכצן פֿון איבערמענטשלעכע לײַדן און נױטן. פֿון דאָרט, פֿון יענעם קעלער האָט זיך געטראָגן אַ געזאַנג, און דאָס איז געװען דאָס אײנציקע װינקל אין דער גרױסער סינט-אַנדזשעליקעס קירכע, די אײנציקע קאַמער פֿון גאַנצן הײליקן רױם, פֿון װעלכן עס האָט זיך געטראָגן אַ לױב און אַ געבעט צו גאָט.

און די אידן האלטן זי אין א פארבארגענער שול אנגעבונדן מיט א קייט, און ווען די אידן באדארפן, שיקן זיי ארויס די הייליגע מוטער אז זי זאל זיי ראטעווען פון קריסטליכע הענט. אז די אידן פון רוים האבן דערהערט וואס די קירכע פארלאנגט פון זיי, אז זיי די אידן זאלן זיי ארויסגעבן צוריק די הייליגע מוטער, האבן זיי געמיינט אז דער פויבסט מיט אלע קריסטליכע קארדינאלן זיינען משוגע געווארן. נאר פארשטייענדיג אז די קירכע זוכט נאר א געלעגנהייט זיי צו פארשלעפן אין די טארטור קעלערן פון דער אינקוויזיציע, האבן זיי געלאכט פון דעם אינקוויזיטארישן משפט און זיי גענטפערט אז זיי באדארפן נישט קיין בשר ודם, און דערצו נאך א געשטארבענע זאל זיי קומען העלפן פון דער קירכע'ס הענט.

ווי ערשטוינט איז דער אלטער געווארן און נאכמער דאס מיידל ווען זיי האבן געזען ווי מען באהאנדלט זי ווי איבערנאטירליכע באשעפעניש. די קירכן-באדינער, די אינקוויזיציאנס-מאנאכן און די גלחים האבן מורא געהאט צו דערנענטערן זיך צו איר. זיי זיינען געפאלן אויף די פנימער פאר איר יעדעס מאל ווען זיי האבן זי דערזען און געצלמט זיך פאר איר און אויסגעשטרעקט די הענט צו איר אין געבעט. מען האט דאס מיידל געהאלטן מיט איר זיידן אין א באזונדער צימער אפגעשלאסן, און ווען די אינקוויזיציאנס מאנאכן זענען אריינגעקומען מיט די מאסקען פארשטעלט און געוואלט דעם אלטן בלינדן איד אוועקנעמען פון איר, איז גענוג געווען אז יפתה זאל א קוק טון אויף זיי מיט אירע גרויסע אויגן אז זיי זאלן פאלן פאר איר אויף די קני און אוועקגיין הינטערוויילעכס פון איר. און ארום זיי האבן זיי געפייניגט די זקנים און די רבנים פון רוים אין די שרעקליכסטע יסורים, אז זיי זאלן זיך מודה זיין אז זיי האבן פאר'כישופ'ט די הייליגע מוטער. צוויי פון זיי האבן זיי געשטעלט אונטער דער וואסערפאל, דאס איז געווען א שרעקליכע פיין וואס האט געטריבן אירע קרבנות אין פארלויף פון אפאר שטונדן צו משוגעת. אין א ווינקל פון טארטור קעלער וואס איז געווען באשטימט פאר די אידן זענען געשטאנען צוויי יונגעלייט אויסגעטאן נאקעט, צוגעבונדן מיט הענט און פיס און גאנצן קערפער צו אן אייזערנעם שטאנג. איבער די קעפ פון די צוויי נאקעטע יונגעלייט זענען געהאנגען גרייסע סלויעס מיט קאלטעס וואסער וועלכע האט דורך א געלעכערטן פראפען יעדע פאר סעקונדן ארויסגעלאזן אפאר וואסער טראפנס. די וואסער טראפן זענען געפאלן אויף די קעפ פון די נאקעטע קרבנות וועלכע זענען פאר דעם צוועק אפגעגאלט געווארן, און די סלויות זענען אוועקגעשטעלט געווארן אזוי אז די טראפנס וואסער זאלן פאלן אויף דעם הינטערשטן טייל פון קאפ וואו דאס געהירן געפינט זיך. די טראפנס וואסער פלעגן זיך אראפקייקלען און אראפרינען אינדערביי דעם רוקנביין, אזוי פלעגן די טראפנס פאלן יעדער פאר סעקונדן אן אויפהערן, און יעדעס מאל ווען זיי זענען געפאלן איבערן געגאלטן קאפ, פלעגט דער נאקעטער קרבן אויפשוידערן, צוקן, אויפציטערן. אזוי האבן זיך די טראפנס געגאסן איבער די געגאלטע קעפ דורך טעג און נעכט אן אויסנאם, אן אפרו. איינער פון די קרבנות איז שוין משוגע געווארן, און זייענדיג אנגעבונדן צו דעם אייזערנעם שטאנג, פלעגט ער אויפלאכן יעדעס מאל ווען די טראפנס וואסער זענען געפאלן אויף זיין געגאלטן קאפ, מיט אַזאַ אוממענטשלעך לאַכן, אַרויסווײַזנדיק זײַן גרויסע ציין פֿון אָפֿענעם מויל, און מיט גרויס אַרויסגעסטאַרטשעטע אויגן, אַז די אינקוויזיציאָנס, אַז די אינקוויזיציאָנס-מאָנאַכן האָבן זיך געשראָקן פֿאַר אים. דער צווייטער קרבן האָט עס נאָך געהאַלטן. אײַנקאָרטשנדיק זײַנע קניען אונטער די געבונדענע שטריק, פֿלעגט ער יעדעס מאָל די ציין פֿאַרבײַסן אויף זײַנע ליפּן. די אויגן זײַנע זײַנען שוין געווען צוגעקלעפּט פֿון שלאָף און מידקייט. נאר יעדעס מאל ווען די טראפנס וואסער זענען געפאלן אויף זיין געגאלטן קאפ, האט ער אויפגעריסן די אויגן און עפעס געמורמלט מיט די ליפן. אין צווייטן ווינקל זענען געלעגן צונויפגעווארפן ווי שמאטעס פאר א פאר מענטשליכע ברואים וועלכע האבן זיך קוים באוואויגן, געלעגן און אפגעהעשעט. און צו זיי איז געקראָכן, גיכער זיך געשלעפּט און געקולעט זיך אַן אַנדער מענטשלעכער קערפּער, וועלכער איז ערשט אַרויסגענומען געוואָרן פֿון אונטערן פּרעס-ראָד. דער, וואָס איז זיך געקולעט איבער די פּאָדלאָגע צו די ליגנדע מענטשלעכע ברואים אין ווינקל, האָט איבערגעלאָזט נאָך זיך אויף דער שטיינערנער פּאָדלאָגע צייכנס פֿון בלוט, וואָס האָט זיך געגאָסן פֿון זײַן צוקאַלעטשטן קערפּער. די אַלע אין ווינקל זײַנען איינער נאָכן אַנדערן געלעגן אין דעם פּרעס-ראָד.

און די אײַזנס האָבן זיך צוזאַמענגעקוועטשט די ביינער פֿון די הענט און פֿיס און צעבראָכן זיי אין די ווינקל-געלענקען. יעדער איינער פֿון די געפּײַניקטע איז נישט מער פֿעיִק געווען צו באַנוצן זײַנע הענט אָדער פֿיס זײַן גאַנצן לעבן. די יסורים וואָס די פּרעס-אײַזנס האָבן אָנגעטאָן דעם מענטשלעכן קערפּער איז געווען אוממעגלעך איבערצוטראָגן, דאָך האָבן עס די ייִדן איבערגעטראָגן. די שטילע קרעכצן וואס האבן זיך געהערט פון זיי, האט זיך געדאכט, זענען מער געווען איבער די מענטשליכע שלעכטסקייט, איידער איבער זייער פיזישע ליידן. די אויגן האבן זיי געשטארקט און שטייף ארויסגעשטעקט פון זייערע פנימער ענדלעך און געשוויגן. פון צייט צו צייט האט א שווארץ בעדעקטער מאנאך צוגעטראגן א צלם צום פנים פון דעם געפייניגטן אידן, וועלכער איז געלעגן אין דעם פרעס-ראד.

פלעגט זיין פנים ווי באלעבט ווערן, זיינע אויגן האבן אויפגעגלאזט און ער האט אוועקגענומען זיין פנים פון צלם. שלעפנדיג זיך ווי א ווארים איבער דער שטיינערנער פאדלאגע, האט דער געמוטשעטער איד, וועלכער איז ערשט וואס באפרייט געווארן פון דאס פון ראד, צוגעשארט זיך צו די איבעריגע אידן אין ווינקל. די אידן אין ווינקל האבן געפרואווט אויסשטרעקן צו אים זייערע הענט, וועלנדיג אים העלפן צוצוקומען צו זיי, נאָר זײערע הענט האָבן זײ שױן ניט געדינט, די בײנער זײערע זײַנען צעקװעטשט געװאָרן, אין די פּרעסרעדער, נאָר זײ האָבן נישט געפֿילט יעצט קײן יסורים, עס האָט זיך זײ געדוכט, אַז זײ זענען באַפֿרײַט געװאָרן פֿון זײערע הענט און פֿיס, זײ זענען באַפֿרײַט געװאָרן פֿון זײערע קערפּערס און זײ באַדאַרפֿן נישט מער זײערע הענט און פֿיס, װײַל זײ האָבן נישט מער זײערע קערפּערס. און קוקנדיק איינער צום אַנדערן מיט זייער גרויסע אויגן, האָבן זיי זיך געפילט באַהאָפטן מיט זייערע אויגן, נאָענט איינער צום אַנדערן אונטער זייערע אויגן, און זיי פילן איינער צום אַנדערן מיט זייערע אויגן. און זיי האָבן געקוקט צו זייער געפּייניקטן ברודער, וועלכער שלעפּט זיך ווי אַ וואָרעם צו זיי און שמירט איין מיט זיין בלוט פון זיינע אָפענע וואונדן די פּאָדלאָגע אונטער זיך. און דער ברודער האָט צוגעקוקט צו זיי, און זיי האָבן זיך באַהאָפטן צוזאַמען און זיינען געווען צוזאַמען. שפוך חמתך על הגוים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, האבן זיי געבעטן דארט אין דעם ווינקל, קוקנדיג אויף זייער פארבלוטיגטן ברודער וועלכער נארט זיך צו זיי מיט זיין געבלוטיגטן קערפער און קען נישט דערגרייכן צו זיי. אל נקמות אדני!

מחבלים מאנאכן פון אלע ווינקלען פון קעלער וואו עס האבן געבלוטיגט די געפייניגטע אידן, פון די בראכרעדער, פון די פרעס מאשינען, פון די הענגעדיגע תליות אראפ איבער די פייער בעקענס, פון די יסורים פון געברענטן נעגל, פון די איינגעשלאסענע גלידער שטיינער, פון די איינגעשלאסענע גלידער קאסטנס ארויס, פון אומעטום האט זיך געהערט א געזאנג אין קעלער. ליה לנו אז די שם ליה לנו כי אם לשמך תן כבוד על חסדך ועל אמתך, למה יאמרו הגוים איינו אלהיהם ואלהינו בשמים כל אשר חפץ עשה, עצביהם כסף וזהב מעשי ידי אדם, פה להם וליה ידברו

א חוזק מאכן אויס זייער גאט און אויס זייער מענטשליכע מאכט און אויס זייער גאנץ לעבן, רחמנות האבן זיי געהאט אויף זייערע פייניגער וואס דינען צו אפגעטער, צו האלץ און שטיין, און געלאכט האבן די אידן פון זיי. עס זיינען געבליבן שטיין די מאסקירטע מאנאכן מחבלים מיט זייערע שפיזן אין די הענט, מיט זייערע גיהנום מכשירים האבן זיי אויסגעזען ווי טייוואלים אין טייוול'ס קעלער,

ווען דער פויבסט פאול דער פערטער איז אריינגעקומען אין די קאמערן פון דער אינקוויזיציע צוזאמען מיט זיין גרויס אינקוויזיטאר, איז אים אנטקעגנגעקומען דאס געזאנג פון די אידן פון זייער מארטער-צעלע, וועלכעס האט אויסגעקלונגען ווי א ליד פון די געוויינען און די געשרייען פון די קריסטליכע מארטירער. דאס געזאנג האט א שרעק אנגעווארפן אויף די גלחים און אינקוויזיציאנס-טייוואלים, און זיי האבן נישט געוואוסט וואס צו טאן, וואו אהינצוטון דאס געזאנג פון די אידן. דער פויבסט האט אנגעשטעלט זיין שווערן טריט אויף דער שוועל פון דער מארטער-קאמער, וואס איז געווען פארמאכט מיט אן אייזערנע טיר, און זיך איינגעהערט צום געזאנג, וואס שפאלט זיך דורך די שווערע אייזערנע טרעפ פון קעלער. ער האט אנגעקוקט דעם גרויס אינקוויזיטאר, די קארדינאלן און די, וואס האבן אים באגלייט, שווערמוטיק, אן ווערטער, און זיך איינגעהערט צום געזאנג שטיל-שווייגנדיק.

א שרעק איז אים באפאלן, אינערליך, טיף אין זיך, פאר דעם טריומף פון דער אמונה וואס עס האט זיך אנטפלעקט פאר זיינע אויגן. און א מינוט האט ער געצווייפלט אין זיינע כוחות, און די ליפן וואס זיינען פארטונקען געווען אין די גרוי-באפאלדיגע קנייטשן פון זיין פנים האט ער ארויסגעבומט, ניין, דאס זיינען פסאלמען וואס זיי זינגען דארטן. אלע האבן געשוויגן. דער פויבסט האט געוואונקען אויף דער שטומער אייזערנער טיר וואס ער האט געהאט פאר זיך. מען האט די טיר אויפגעעפנט, און ער איז געבליבן שטיין אויף דער שוועל און אריינגעקוקט אין מארטיר-צעל. ער האט געזען דאס בינדל פארבלוטיגטע ביינער וואס ליגט אין א קאלוזשע בלוט אין א ווינקל פון דער שטיינערנער וואנט.

האבן אויף איין אויגנבליק נישט געלאזט איבעררייסן זיך פון זייער לויב-געזאנג צו גאט, נישט איין בליק האבן זיי געשאנקען דעם אין וועמעס הענט עס ליגט דער גורל פון זייער לעבן, אן וועמעס ווארט עס הענגט אפ די באפרייאונג פון זייער מאטערונג. עס איז זיי געווען אלץ איינס אויב מען פייניגט זיי יא אדער ניט. ניט אין דעם פארבלוטיגטן קעלער פון דער אינקוויזיציע האבן זיי זיך געפונען, דאָ האָבן זיך נאָר געפֿונען זייערע פֿאַרבלוטיקטע קערפּערס, אָבער זייערע נשמות זײַנען געפֿלעגן צו גאָט און געוואַרט מיט אומגעדולד, מיט דורשטיקייט אויף דער מינוט, ווען זיי וועלן די זכיה האָבן צו זען גאָטס פּנים, און זיי האָבן זיך געבעטן בײַ גאָט, כּאיל תּערוג על אפֿיקי מים, כּן נפֿשי תּערוג אליך אלהים, צמאה נפֿשי לאלהים ואל חי, מתי אבוא ואראה פּני אלהים.

עס האט זיך אים געדאכט אז דער גאט וואס ער פארטרעט און וואס הענגט יעצט אויף זיין רויט-סאמעטענע ראטונדע אין דעם געשטאלט פון א געפייניגטן, אנגעשלאגן אויף א צלם, וואס זיי די פאטערס פון די דא האבן אים אנגעשלאגן אויף א צלם, אז זיין גאט האט נישט קיין כח איבער זיי, ער האט נישט קיין מאכט איבער זיי, און פונקט אזוי ווי דענסמאל האבן זיי זיך געשטארקט איבער זיין פיזישע קראפט און ער האט זיך נישט געקאנט העלפן געגן זיי,

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,